א גוטן חנוכה תשע"ו, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, אבער ס'איז אלץ דא זאכן וואס קומען צו די לעצטע מינוט, למשל, ס'גייען יעצט ארום שוין לעצטנס פרויען אליינס נאך געלט, קלאפן ביי די טירן, דאס איז אזא מין זאך וואס ביז יעצט האט מען נאכנישט גערעדט דערפון ווייל רחמנא לצלן האט מען נאך נישט געהאלטן דארט, בקיצור ס'גייען ארום זונות און זיי גייען ארום קלעטערן, רבותי ס'וועט נישט ארויסקומען קיין גוטס פון דעם, קיין גוטס וועט נישט ארויסקומען, מ'זאל נישט אריינלאזן א פרוי. און חוץ פון דעם מען זאל נישט געבן פאר א פרוי וואס זי גייט אליינס, זאלן גיין כאטש צוויי פרויען, קען איינער כאטש זאגן עדות אויפן צווייטן, און אז מען לאזט אריין, זאלסטו וויסן יור פינישט, וואטעווער שי סעיז וועט מען איר גלייבן, און מאכט זענק נישט נאריש. אין די זעלבע צייט ווען א פרוי גייט נאך געלט, איז אויך דא די חשש מיט די סכנה אז דער מענטש וואס ער איז אינעם הויז קען זי אריינרופן, און קען זי נעבעך פארפירן, סאו צו גיין נאך געלט אליינס איז זיכער אוט אוו די קוועסטשען אז מען טאר נישט. ס'איז אויך דא אפאר וויכטיגע זאכן, ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ס'איז זייער וויכטיג, ס'איז חנוכה סעיפטי טיפס, און ווער ס'האט נישט די טמא'נע כלי וועט דאך נישט וויסן, וויל איך עס ענק פארליינען. נאמבער וואן, רימאוו קורטענס, בוקס, אר עני אדער אינפלעמעבל אבדזשעקטס עוועי פראם די עריע אראונד די מנורה, ווייל ס'קען קומען א קליין ווינטל, וועסט נישט זעהן, און ס'וועט זיך אנכאפן די גאנצע קורטען.

קען פאול אן איט. יעצט די זאכן דארף מען שבת אויך אבאכט געבן, איך געדענק מיין מאמע הריני כפרת משכבה ווען זי האט גענדיגט צו צינדן די לעכט פלעגט זי עס ארויף לייגן אויבן אויפן קלאזעט, פארוואס? ווייל אונז זעמער דאך געווען די יונייטעד סטעיטס ארמי און ס'פארשטייט זיך דער טיש איז געפארן אהער און אהין, איז במילא ס'פלעגט אויסקומען יעדע וואך חילול שבת האט מיין מאמע געזאגט ס'איז פונקט אזוי חשוב ס'זאל שטיין דארט אויבן ווי אז ס'זאל זיין אויפן טיש מיט א חילול שבת. נאמבער פֿיר, מאוסט ארטס ענד קרעפטס מנורות מעיד ביי טשילדרען אר נאט סודעבל פאר לייטינג ענד מעי בורן דאון ווען יוזד, ס'איז אויך דא די מנורות וואס די לעכט, די וואס מ'צינדט מיט לעכט, ס'געט א פאל אראפ מיט די זייט, עספעשעלי ווען ס'איז שוין אונטן אנגעצינדן אפאר, ווערט עס הייס און די בלעך און ס'פאלט אראפ און ס'רינט ארום די שייווע, וואטעווער איט איז, וואטעווער איטס מעיד אוט אוו פערעפין אר וואטעווער, ענד אסאך מאל. רינט עס גענוג ווייט און ס'האט א שטיקל קנויט און ס'קען אנצינדן דאס הויז. איך האלט אז מ'טאר בכלל נישט צינדן מיט די מנורות. ס'האט א הידור ווייל ס'איז גראד, אין שלחן ערוך שטייט אז ס'טאר נישט זיין א הפסק אינמיטן. די אלע מנורות וואס מ'קויפט פאר פינף טויזנט, דריי טויזנט, די אלע האבן אינמיטן א שמש וואס ס'טיילט אפ, סאו בעסיקלי ס'איז פיר מיט פיר, צוויי מנורות, און יענע זענען אלע גראד אויף איין שורה.

דאס איז א מעסעדזש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, דאס קומט מסתם פון די הצלה, באט ס'איז ווערי ווארטווייל, האב איך עס ארויפגעלייגט, איך האף אז זיי גייען מיר נישט אריינשיקן א לאוסוט אז כ'האב עס געקאפיט ווייל איך זאג אז ס'איז נישט מיין. שוין, יעצט קומט די שיעור אויף חנוכה, די צווייטע שיעור, ס'איז שוין געווען איינס פאריגע וואך, ס'קומט זייער א שיינער שיעור, מ'זאל וויסן וואס דאס איז חנוכה, פרעגט די גמרא, מאי חנוכה? טוט צו הערן אביסל וואס חנוכה איז. כ'האב שוין געזאגט א תורה אויף חנוכה, כ'האב שוין נישט געוואלט זאגן יעצט ווייל איך בין זייער פארנומען, אבער מ'מוז אביסל רעדן ווייל דער עולם קאלט מיך, אז ס'ווארעמט זיך מורא'דיג אן. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן אז אונז ווייס מיר, יעדער דור האט זיך געהאט אירע נסיונות מיט אזוי ווייטער, א חלק וואס אונזער דור ליידט פון די אלע פיגועים ארום און ארום איז דער ענין וויאזוי מ'שטעלט א מנהיג היינט. אמאל פלעגט עס זיין מיט א וואוט, אפילו דעמאלטס איז אויך געווען אסאך פאלשע זאכן, למשל ס'איז געווען אסאך גרויסע וואוטס, גרויסע רעביס זענען אריינגעקומען אין שטעט נאר מ'איז געוואויר געווארן ס'איז געווען פאלש, איך וויל נישט זאגן יעצט קיין נעמען ווייל איך בין נישט דארט געווען, איך ווייס נישט, אבער אונז ווייס מיר אסאך היסטערי. יעצט טאמער מ'האט גענומען למשל א רב, וואס ער איז כאטש געווען אן ערליכער, איז בקיצור איז נישט דער רב געווען איז יענער געווען, וויאזוי זאגט די גמרא, כ'האב אים געפרעגט א קשיא וויאזוי קענסטו עס זאגן אזוי, דער מאן דאמר האט דאך געזאגט פארקערט, זאגט די גמרא נעם אריין דעם און לייג ארויס יענעם, איז עייל ונפיק, על כל פנים, און וואס א חילוק צו ס'איז געווען דער ערליכער איד צו יענער ערליכער איד, אבער היינט. איז געקומען אזא מין דור, אזא שפלות הדור, אז ס'איז ממש א שרעק. שטארבט א איד ווי דער שומר אמונים, לאזט ער איבער א צוואה אז זיין זון מוז זיין רעבע. איי האסט אנדערע ברידער, קינדער? ניין, ער מוז אויך זיין. איי דער נואף איז געזעסן צוועלף יאר אין תפיסה ווייל ער האט מאנס געווען אידישע קינדער? הו קעירס? פון דעם ליידן מיר אונז מורא'דיג שטארק. אהרן גייט איבערלאזן מענדעלע, חזר מענדעלע, ראבערט אליינס, ווי זאגט ער, איז נישט געמאכט פון ראבער. זולי'קא האט זיך אויך זיין היסטערי, גייט איבערלאזן זיין זון, יענקי ווער. אלעס אזאלעכע פיסטע שטריקעס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און זיי קומען של אבותיי. ס'איז דא א פסוק אין חומש אין סדר שמות קאפיטל ה, און ס'איז אין פסוק ט"ז, שטייט אזוי, תבן אין ניתן לעבדיך. ולבנים אומרים לנו עשו, נאכדעם שטייט אין פסוק י"ז, ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אומרים נלכה נזבחה לה', ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותוכן לבנים תתנו. ס'איז דא א טייטש פון הייליגן רבי ר' בער זאגט ער אזוי, וואס איז דער פרעה אזוי ברוגז געווארן אויף די אידן, זיי האבן אנגעהויבן צו פארקויפן א מעשה עבודת השם, זיי דארפן גיין דינען דעם אייבערשטן, האט ער געזאגט אזוי, תבן אין ניתן לעבדיך,

דער אייבערשטער האט נישט געגעבן קיין פארשטענדעניש וויאזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, און דאס איז אונזער פראבלעם. שטארבט א צווייטער רעבעל, האט ער איבער דעם זון צוואה ער זאל נעמען קוויטלעך, ער זאל זיצן אויף זיין פלאץ און ער זאל זיך אנטון א ווייסע בעקיטשע. ער האט אים גארנישט געזאגט וועגן די חובות וואס ער לאזט איבער, וואס ער איז שולדיג פאר מענטשן, ער האט אים גארנישט געזאגט פון די אלע זאכן, נאר גראד נעם א בעקיטשע און פאר. ער האט אים גארנישט געזאגט פאר די הלוואות וואס איז נישט באצאלט, און האט אים גארנישט אנגעזאגט אז ער זאל מער נישט בארגן ווייל אז מען באצאלט נישט איז נישט קיין מצוה, ער האט אים אנגעזאגט א ווייסע בעקיטשע און יעדער זאל שרייען קדוש. דאס איז די גרעסטער חורבן פון אונזער דור לייט פון וויזשניצער רבי ר' משה'ל האט איבערגעלאזט צוויי, איינעם א רוצח, דאס איז מענדעלע, און דער צווייטער איז סתם א בהמה, איך ווייס נישט צו מען קען יוצא זיין מיט אים מיט א דאווענען אפילו, א בהמה אן א שכל, און אזוי אז מען וועט אדורך גיין אלע רעבעס די זעלבע, דער מונקאטש'ל האט איבער זיינע שקצים, ער האט זיין טאטן געפירט אין בגץ, און יעצט זיינע קינדער ווארטן שוין אויף זיין פגירה, און זיי זענען געווארן די ראש בני ישראל, דאס איז אונזער חורבן. יעצט איך וויל קודם אביסל רעדן ווער איז געווען די חשמונאים, און איך וויל ענק זאגן וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט ביי זיי, פארוואס ווייל זיי האבן גענומען א מלוכה וואס זיי האבן נישט געטארט נעמען, הערטס לאמיך ענק זאגן אביסל. ס'איז דא דער הייליגער רמבן, אונז ווייס מיר דאס איז געווען פון די ראשי המאמינים, ס'איז געווען א ספר וואס דער רבי האט געזאגט אז ער וויל אז די מלמדים זאלן לערנען יעדע וואך רמבן על התורה, און דער רבי פלעגט פרעגן די מלמדים מ'האט געלערנט? זאגן זיי יא רבי מ'האט געלערנט, שוין דער רבי זאגט מ'זאל רעדן פון סעקסועל אביוז, דער רבי האט געפרעגט מ'רעדט פון דעם? יא רבי ס'איז אלעס אין ארדענונג. יעצט איז דא אין בראשית קפיטל מ ט פסוק י איז דא א פסוק אזוי לא יסור סוועט זיך נישט אפטוהן שבט א געוועלטיגער מיהודה פון יהודה יעקב אבינו בענטשט די קינדער זאגט די רמבן מען מיינט נישט אז סזאל זיך קיינמאל נישט אפטוהן קיין געוועלטיגער ווייל סשטייט דאך בפירוש אין פסוק אין די תוכחה אז יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך זעהסט דאך אז מען וועט אוועק פירן דעם.

איז במילא אז מען וועט טראגן די אידן, מען וועט טראגן דעם קעניג, איז דאך נישט דא מער קיין לא יסור שבט מיהודה, וואס איז דער פסוק לא יסור שבט מיהודה? זאגט ער אבל עניינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה, ווען עס וועט זיין א קעניג וועט עס אייביג זיין פון שבט יהודה, ולא ימשול אחד מאחיו עליו, קיינער וועט אויף אים נישט געוועלטיגן. זאגט די רמבן ווייטער אויכעט, וכן לא יסור מחוקק מבין רגליו, שכל מחוקק בישראל אשר בידו טבעת המלך ממנו יהיה. אלע געוועלטיגער ס'וועט זיין פון שבט יהודה, כי הוא ימשול ויצוה און ער וועט באפעלן בכל ישראל פאר אלע אידן, ולו חותם המלך עד כי יבוא בנו, בנו מיינט מען נישט זיין זון, מ'מיינט א אייניקל, ולו יקהת כל העמים,

יעקב האט געמאכט קעניגן שבט יהודה אויף די ברידער, והוריש ליהודה הממשלה על ישראל, און ער האט געמאכט ירשען פאר יהודה די געוועלטיגקייט אויף די אידן, זיי זאלן געוועלטיגן, והוא מה שאמר דוד, דאס וואס דוד המלך זאגט אין תהילים, ויבחר ה' אלקי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי, ובבני אבי, בי רצה להמליך על כל הוא ישראל, דער אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט אז אונז זאמיר קעניגן אויף אלע אידן, דאס איז אויך א פסוק אין דברי הימים קפיטל כ ח פסוק ד, ואמר איז ס'שטייט לא יסור לרמז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, ס'וועט קומען א צייט ווען אן אנדערע שבט וועט געוועלטיגן, דאס מיינט מען בנימין, ס'איז געווען שאול המלך, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות לא יסור ממנו אל שבט אחר.

צו. דאס איז א פסוק אין הושע יג, פסוק י א, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט איך גיב דיר א צייטווייליגע מלוכה אבער כ'על עס צונעמען. יעצט די רמבן איז דא מאריך אז ס'שטייט דארטן ווען שאול המלך האט נישט געהארגעט אגג זאגט אים דער שמואל הנביא אין נאמען פונעם אייבערשטן נסכלת לא שמרת את מצות ה' אשר צוך כי עתה הכין ה' את

און זיי האבן מעביר געווען נחלה. זאגט ער ווייטער די רמבן וכאשר האריכו ישראל להמליך עליהם משאר שבטים מלך אחר מלך, מען האט גענומען נאך א קעניג נאך א קעניג, ס'איז דאך כידוע, ס'האט זיך אפגעטיילט אין די צייט פון ירבעם מיט רחבעם האט זיך דאך אפגעטיילט, ירבעם איז געווען פון שבט אפרים, לא היו חוזרים אל מלכות בית יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, כמו שאמר הושע אזוי ווי דער נביא הושע זאגט הם המליכו ולא ממני, זיי האבן אליינס. געקעניגט די מענטשן, אבער איך האב זיי נישט געהייסן, אזוי שטייט אין הושע קאפיטל ה, פסוק ד, זאגט ער, וזה היה עונש החשמונאים, דאס איז געווען דער עונש פון די חשמונאים, שמלכו, וואס זיי האבן געקעניגט, דאס איז די לשון פונעם רמב ם, חנוכה, פרק ג, הלכה א', וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, און זיי האבן גובר געווען די בני חשמונאים די כהנים גדולים, והרגום, און זיי האבן זיי געהארגעט, והושיע ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, אזוי זאגט קלאר דער רמב ם אין הלכות חנוכה, פרק ג' הלכה א', איז במילא האבן זיי געטוהן זאכן אליינס, איז נישט דער אייבערשטער האט געהייסן, און דאס איז געווען דער עונש פון די חשמונאים, שמלכו בבית שני.

איך האב זיי אויך געשטעלט די בית רבי און די חכמי דורות, קומט אויס אז די חשמונאים זענען אזוי גרויס צוגעגליכן ווי רבי מיט די חכמי דורות אז ס'זאל נישט פארגעסן ווערן די תורה, און די זעלבע שטייט אין מסכת בבא בתרא דף כ א עמוד א. סאו רעדט מען דא פון מענטשן וואס ווען נישט זיי וואלט פארגעסן געווארן די תורה פון די אידן, שטעל דיר פאר, אין זייער צייט ווען ס'ווערט פארגעסן וואלט נאכדעם שוין נישט געווען גארנישט, וואלסט נישט געקענט צוריק ברענגען די תורה, אף על פי כן נענשו עונש גדול, ועם כל זה זענען זיי געווארן. מען האט זיי געגעבן א עונש, א געוואלדיגן עונש, די ארבע בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים, די פיר קינדער פון די חשמונאים פון דעם אלטן, דער זקן און דער חסיד וואס זיי האבן געקעניגט, וועלכע זענען געווען די פיר קינדער, יהודה, לוזר, יונתן און שמעון, זיי זענען אלע פיר געהארגעט געווארן. ס'שטייט המולכים וואס זיי האבן געקעניגט, זיי האבן דאך נאכנישט געקעניגט, נאר זיי האבן שוין געהאט אנגעשטעלט אז ווען ס'וועט זיך ענדיגן די מלחמה עט שמעון ווערן דער נשיא און דער כהן גדול עט ווערן דער קעניג און דער כהן גדול און זיי האבן זיך אנגעשטעלט אז זיי גייען ווערן די קעניג זה אחר זה און כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב אלע געפאלן

פארוואס? ווייל אלע, ער האט אויסגעהארגעט אלע, און ער האט איבערגעלאזט איין מיידל פון זיבן יאר ווייל ער האט זי זייער ליב געהאט, ער האט געוואלט מיט איר וואוינען, און נאכדעם זי האט נישט געוואלט האט ער איר אויך געהארגעט און האט ער אריינגעלייגט אין האניג זי זאל בלייבן פרעזערווד ער זאל קענען אויף איר קוקן, סא יעדער איינער פון די חשמונאים איז א קנעכט, זאגט די רמבן שנכרתו כולם בעוון הזה, זענען געווארן פארשניטן ווייל. אין דעם מיט די עבירה ווייל לא יסור שבט מיהודה, יעצט ואף על פי שיש בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, שמעון האט געהאט נאך אן עונש, זיי האבן געוואלט אז ער זאל זיין קעניג, ער האט אבער געהאט נאך אן עונש אויכעט, ווייל יוחנן כהן גדול, ער איז געווען דער זון פון שמעון, ער האט משמש געווען בכהונה גדולה אכציג יאר און לבסוף איז ער געווארן א צדוקי, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת קידושין דף ס"ו עמוד א'. איז במילא איז דאך דא א טעם פארוואס דער אייבישטער האט נישט געוואלט זיי זאלן ווייטער האבן די מלוכה ווייל זיי האבן זיך אריינגעריקט צו די צדוקים, זאגט אבער די רמבן אבל כל זרע מתתיהו חשמונאי הצדיק לא עברו, זיי האבן נישט געטון די עבירה, אלא בעבור זה, וועגן דעם האט זיי דער אייבישטער אראפגענומען פון די מעפ, שמלכו ולא היו מזרע יהודה מבית דוד, והסירו זיי האבן אפגעטון השבט די געוועלטיגונג והמחוקק לגמרי אינגאנצן. היה עונשם מידה כנגד מידה, עס איז געווען אן עונש מידה כנגד מידה, זיי האבן נישט געוואלט אז די זרע יהודה מיט זרע דוד זאל אויף זיי קעניגן, ווייל זיי האבן געוואלט זיין די קעניגע, די קעניגן, איז געגאנגען דער אייבערשטער האט זיי געמאכט עבדים, נישט נאר עבדים נאר מען האט זיי נאך געהארגעט אויך, והם הכריתום, און זיי האבן זיי נעבעך כרת געמאכט, זיי האבן זיי אפגעשניטן פון די וועלט. יעצט דאס איז א שטיקל רמבן וואס מען דארף זייער שטארק לערנען. די גרעסטע העלדן וואס ווען נישט זיי וואלט די תורה פארגעסן געווארן ביי אידן, שטעל דיר פאר ביי וואס מען האלט, מען האלט אז זענען אלע אויסגעהארגעט געווארן ס'איז נישט געבליבן קיין זכר, פארוואס? פאר א פסוק אין חומש לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, און זיי האבן זיך אליינס נישט אנגענומען שבט יהודה, דער אייבערשטער האט זיך אנגענומען. יעצט שטעל דיר פאר זיי זענען שוין לאנג נישט דא, ס'איז שוין אבד זכרם, מען ווייסט נישט וואו זיי זענען, ווער זיי זענען, נישט געבליבן קיין זכר פון די גאנצע פאמיליע. יעצט איך וויל נאר צולייגן א שטיקל געדאנק, דער של"ה הקדוש פרעגט, וויאזוי דאס מעגליך אז די אחי יוסף האבן אים געוואלט הרג'נען, זיי זענען דען געווען חלילה רוצחים? זענען דאך געווען זייער וואוילע מענטשן. זאגט דער של"ה הקדוש א מורא'דיגן געדאנק, אז זיי האבן געהאט א מחלוקת די שבטים מיט יוסף, צו זיי האבן א דין ווי א ישראל צו ווי א בן נח. יעצט א בן נח איז מצווה אויף א מפרכסת און א תינוק במעי אמו, די אלע זאכן, ממילא זיי האבן געהאט די מחלוקת וואסער א דין זיי האבן, איז למעשה האבן זיי אים געוואלט הרג'נען, פארוואס? ווייל זיי האבן אים דן געווען על פי תורה, ווייל זיי האבן מברר געווען על פי תורה זיי האבן א דין ווי א ישראל, און אזוי ווי יהודה האט דאך מיטגעהאלטן מיט זיי, ממילא איז ער געווען א מורד במלכות בית דוד. אויף דעם קומט זיך אים מיתה א זקן ממרא. און יוסף הצדיק איז געווען מלכות בית יוסף, דאס איז משיח בן יוסף. בקיצור, זיי האבן געוואלט דארט מיט דעם מקרב זיין די גולה, אבער למעשה האבן זיי זיך געקריגט אין הלכה. יעצט יוסף הצדיק ווען ער איז געקומען צו די ברידער און ער האט געזען אז זיי ווילן אים הרג'נען, און דאס איז געווען תורה'דיג, האט ער געדארפט איין זאך טון, ער האט געדארפט זאגן ברידערלעך טייערע, איך אפאלעדזשייז און איך גיי ווערן א וואוילער, אבער ער האט עס נישט געטון, ווייל ער האט זיך געשלאגן מיט די פאר די תורה הקדושה, און דאס איז געווען די גאנצע מחלוקת וואס איז געווען צווישן די ברידער. יעצט, דער אייבערשטער זאגט פאר יעקב, און ביקש יעקב ליישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אזוי זאגט רש"י. פארשטיי נישט. האט ער געמעגט זיצן בשלווה? פארוואס איז קפץ עליו רוגזו של יוסף? האט ער נישט געמעגט זיצן בשלווה? פארוואס האט ער געוואלט זיצן בשלווה? איז די תירוץ איז זייער פשוט. יעקב אבינו האט מורא געהאט, קען זיין ס'איז דא א פסול בזרעו. א פסול בזרעו! דעמאלטס איז עס א גרויסע פראבלעם, ווייל ער האט געוואוסט. זיין זיידע אברהם האט געהאט א פסול בזרעו, ער האט געהאט ישמעאל, זיין טאטע יצחק האט געהאט א פסול בזרעו, ער האט געהאט עשיו, האט אים דער אייבישטער געוויזן, זעסט דא קפץ עליו רוגזו של יוסף, דו זעסט דיינע קינדער שלאגן זיך פאר די תורה, און זיי האבן נישט קיין מורא צו זאגן דעם דעת תורה, און אפילו ווען מען הארגעט אים באדערט אים אויך נישט, ס'באדערט אים גארנישט. און דאס איז דער קפץ עליו רוגזו של יוסף, דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן יעקב אבינו אז דיין מיטה איז שלום, מיטתו שלמה, און יוסף הצדיק האט זיך נישט אונטערגעגעבן, און דאס איז געווען א מורד במלכות בית דוד, איז במילא איז אזוי ווי איך האב ענק שוין פריער מסביר געווען, אז א מורד במלכות בית דוד יהודה אים מחייב חלילה מיתה, אבער יוסף הצדיק האט געזאגט העי איי דאנט קעיר, כ'לאז מיך הרג'נען, רבי עקיבא האט זיך אויך געלאזט הרג'נען, מ'הרג'ט זיך פאר די תורה. יעקב אבינו האט געזען אה מיינע קינדער הארגענען זיך פאר די תורה הקדושה האט ער געוויסט יעצט קען ער זיין בשלווה. לענינינו איז אויך אזוי קאלט מיך אפ דא דער נעכטן שטערן מארגענשטערן איך ווייס נישט פונקטליך ווער ס'האט געקאלט אז ער וויל מיך איבערבעטן ער וויל מיך איבער, ער האלט אז ער האט געטון אן עוולה זאג איך אים ניין ער האט עס מסתם געטון על פי תורה כ'גלייב נישט אז ער האט מקבל געווען סתם לשון הרע, מסתם האט ער געהערט דעם האטליין און ער האט געזעהן אז ס'שאדט פאר די יוגנט, איז במילא אויב דאס איז די פרייז וואס מ'דארף באצאלן זיך צו שלאגן פאר די תורה הקדושה, זאל ער פייגערן, הו קעירס, מארגענשטערן. און אויכעט, איינער פרעגט מיך נו וואס עפעס פונקט מארגענשטערן? פארוואס שטראפט נישט דער אייבערשטער די אנדערע? זאג איך יעדע זאך האט א חשבון. דער מאָרגנשטערן האָט אַ זון, װאָס האָט געלערנט אין מאָנטרעאַל, און אַ קעכער האָט אים מטמא געװען בײַ נאַכט, און ער, הי בראָוק דאַון, הי קאָלד מי אַפּ, ער האָט מיך אָנגערופֿן, און ער געװײנט, װאָס צו טאָן. האָב איך גראָד אָנגערופֿן דעמאָלטס דעם ראָש-ישיבֿה. משה-מנחם טירנאָוער, האָב איך אים אָנגערופֿן, איך האָב אים געזאָגט, זאָלסט װיסן, דאָס און דאָס איז געשען, און דער בחור מוז שױן האָבן העלפּ. און מ'האט אויסגעארבעט אז ס'איז געקומען א סייקאלעדזשיסט צו א סייקייטריסט אין די ישיבה אים געבן העלפ, ווייל מ'האט נישט געוואלט ער זאל דארפן ארויסגיין די גאס, קודם ווייל מאנטריאל די גאס איז נישט אזוי איידל, און צווייטנס מ'האט נישט געוואלט אז קיינער זאל וויסן, פלעגט ער קומען אין אפיס און אים געבן העלפ, און דער שכוח די באלוינונג פאר ראטעווען זיין זון, האב איך באקומען א מורא'דיגן באלוינונג אז מ'האט געלייגט אויף מיר א חרם. שכוח! די איינציגע זאך איז אז ס'איז ארך אף וגובה דיליה, דער אייבישטער פארגעסט נישט קיינעם. אזא רשעות צו טוהן פאר מיר? כ'האב דעם מענטש גארנישט געטוהן, סאו ער שרייט ער האט עס געטוהן על פי תורה? כ'מיין כ'בין זיכער אז ער האלט אזוי, ווייל טאמער נישט ה ה פארוואס האט ער גענומען א מענטש און אים באליידיגט פאר גארנישט? נאר ס'איז געטוהן על פי תורה, צאלסט א פרייז. יוסף הצדיק איז אויך געווען גרייט צו צאלן א פרייז, ער איז געווען גרייט מ'זאל אים אריינווארפן און הרג'ענען, כ'קען זאגן די ברידער ווייסטו וואס לאמיר זיך איבערבעטן כ'טוה נישט מער די אלע זאכן. איך קריג מיך נישט יעצט צו אונז האמער א דין ווי א בן נח צו ווי א ישראל, איך געב אויף, און ברוך השם איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך בין געווען אזוי ווי בבחינת יוסף הצדיק, איך האב געוויסט אז זיי זענען שטארק, מ'האט גענומען אזאלעכע באמבעס מלחמה צו האלטן מיט מיר אז ס'איז אנבעליוועבל, און איך האב אבער אייביג געזאגט די קינדער גייען זיין סעיף, וועדער דעי לייק איט אר נאט, די קינדער גייען זיין סעיף, האט יעדער געפרעגט וויאזוי קענסטו טוהן אזא זאך, עט די ענד אוו די דעי קענען זיי דיך אומברענגען, זאג איך אים הער אויס, איך שלאג מיך פאר א גוטן קאוז און איך בין זיכער אז דער אייבערשטער וועט העלפן. און ברוך השם היינט איז דא ארדענונג, און אז מארגענשטערן דארף פייגערן זאל ער פייגערן גיכער היינט ווי מארגן, ווייל דער מענטש איז א רשע, ער האט געוואלט אונטערברענגען די סעיפטי פון קינדער, און נישט נאר ער נאר די אלע ארום און ארום אויך, נאר אויף די אנדערע מילא זיי ווייסן נישט וואס דאס הייסט, אבער ער האט דאך עס געפילט, מען האט דאך מאלעסטעט זיין זון. און אז מ'האט אים מאלעסטעד האט ער נישט געדארפט כאטש אזויפיל מכיר טובה זיין, מיך נישט אנגעקאלט און זאגן א שכח, איך ברויך עס נישט פון אים, אבער נישט ארויסגיין מיט בחרב וחנית אז זעהטס נישט וואס דא איז געשען, ס'האט זיך צאמגעשטעלט די ארוינים, די זאלוינים, מיט די פאלוינים, מיט די ראדוינים, מיט ווער דו ווילסט האט זיך דא צאמגעשטעלט, אלע משוגעים, און ברוך השם. דידן נצח טאטאראטאטאטאטא, דידן נצח. ברוך השם אשר לא עזב חסדו ואמיתו ממני, און אונז האמיר געווינען, און די קינדער וועלן זיין מערטשעם סעיף. יעצט לאמיר לערנען נאך א שטיקל רמבן אין פרשת בהעלותך. דער רמבן איז אין קפיטל ח' פסוק ב', בהעלותך, למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים, לפי כשראה אהרן חנוכת הנשיאים, אהרן האט געזען די חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, עס איז אים געווארן חלישת הדעת שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, ביי חנוכת המשכן איז נישט געווען נישט אהרן און נישט זיין שבט. אמר לו הקדוש ברוך הוא האט אים דער אייבערשטער געזאגט חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב, אזוי זאגט רש"י, ס'לשון אין מדרש אגדה, אין תנחומא אין בהעלותך קאפיטל, שוין, זאגט דער רמבן, ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ולא נחמו בקטורת בוקר וערב.

כ'האב נאך א חנוכה וואס האט אין זיך הדלקת הנרות ואני עושה בו לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שנקרא על שמם היא חנוכת בני חשמונאים, וחנוכה ווערט אנגערופן וועגן די חנוכת בני חשמונאים, און לפיכך הוסמך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח, וועגן דעם שטייט די פרשה פון בהעלותך גראד נאכדעם וואס מען רעדט פאריגע וואך אין פרשת נשא וועגן חנוכת המזבח.

נו, לכאורה די לעכט איז דאך נאר אין די צייט פון בית המקדש, אבער אזוי ווי די חשמונאים האבן צוריקגעברענגט דעם חנוכה, איז געבליבן ביי די כהנים די לעכט אויכעט. יעצט דא איז די פאנטש ליין, א איד טאר נישט בענטשן, ער טאר נישט זאגן יברכך, אבער צינדן לעכט זעמער אונז אזוי ווי אהרן הכהן אליין. אונז מעג מיר צינדן לעכט ביי אונז אינדערהיים און ס'איז ביים אייבערשטן אזוי חשוב אזוי ווי אהרן צינדט עס אן. אזוי לערנט מען אפ די מדרש, סתם אזוי איז עס אזוי אפגעלערנט. געוואלט זאגן, די גמרא זאגט אז רבי יוסי זאגט צוויי מימרות, אמר רבי יוסי מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחור, איך האב קיינמאל נישט געזאגט א זאך, איך זאל מיך אויסדרייען קוקן ווער ס'הערט. אלעמאל אז מען רעדט לשון הרע אויף איינעם איז פאר מען זאגט עפעס דרייט מען זיך אויס צו קוקן ווער ס'איז אלץ דא. נאכדעם זאגט די גמרא, אמר רבי יוסי, די זעלבע רבי יוסי, יודע אני איך ווייס שאין אני כהן, איך בין נישט קיין כהן, אבל אם אומרים לי חברי, צא ודוכן, רבי יוסי זאגט כ'האב קיינמאל נישט עובר געווען אויף די רייד פון מיינע חברים, ווען מיינע חברים זאלן מיר זאגן גיי דוכן, וואלט איך געגאנגען און איך וואלט געדוכנט. איז לכאורה דאך שווער א קשיא, ער איז דאך נישט קיין כהן וואס א רעכט האט ער ארויפצוגיין צו דוכענען? איך מיין א ברכה לבטלה איז גארנישט, ווייל דו ווילסט נישט עובר זיין אויף וואס דיינע חברים זאגן און זיי דערגעבן אזוי גיי דוכענען, וועסטו גיין מאכן א ברכה לבטלה? האב איך אמאל געזען א שיין ווארט שטייט אזוי, די צוויי רבי יוסי'ס גייען אינאיינעם, רבי יוסי זאגט מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי, נאכדעם זאגט רבי יוסי יודע אני שאין אני כהן, אבער אזוי ווי איך בין קיינמאל נישט עובר על דברי חברי וואלט איך ווען ארויף געגאנגען צו דוכענען אויך, נו, אבער זאגט רבי יוסי איך וואלט אבער נישט געמאכט קיין ברכה, ער זאגט אמר רבי יוסי מעולם לא אמרתי דבר איך וואלט קיין ברכה נישט געמאכט, נאר וחזרתי לאחור איך וואלט מיך ארום געדרייט אזוי ווי דער כהן, איך וואלט אבער נישט געזאגט קיין ברכה, די ברכות דאס קען נישט מאכן קיינער נאר דער כהן אליין. די הדלקת הנרות איז א אזא הייליגע זאך, שטעל דיך פאר אז יעדער איד וואס ער קויפט אביסל אויל פאר אפאר דאלער, און ער קויפט אויך א מנורה, און ער צינדט לעכט, איז עס אזוי חשוב ביים הייליגן באשעפער, גאר נישט ווייניגער ווי אהרן הכהן שטייט יעצט אין הימל און ער צינדט אן זיין מנורה,

אז די גאנצע תורה וואלט נשתכח געווארן פון אידן זענען געווען חסידים צדיקים און קדושי עולם. זאגטס מיר אויף איין רעבין וואס אונז האמיר געקענט וואס מען קען אויף אים זאגן דעם טייטל. לאזן זיי אונז איבער אזאלכע מנהיגים אז ס'איז א שרעק. וואס איז די פשט אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר דוד'ן אז אלע מלכים וועלן זיין פון דיר? וואס עפעס אין שבט יהודה? דער תירוץ איז פשוט, שטייט כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, זאגט תוס' אין מסכת בבא בתרא, אז מ'איז געקומען אויף ירושלים, מ'האט געזען די קדושה פון די כהנים און פון די לוויים, האט עס צוגעצויגן צו עבודת השם. סאו אבוויעסלי דער ענין פון צו זיין א כהן און א לוי איז נישט געווען סתם א כבוד, ס'איז געווען א שווערע עבודה וואס מ'האט געמוזט אריינברענגען אין כלל ישראל אהבה און יראת השם. כהנים האבן מקריב געווען קרבנות, די לוויים האבן געשפילט מיט זייערע פידלעך, א מענטש האט תשובה געטון, און דאס איז די גרעסטע זאך וואס מ'קען טון, מקרב זיין אידן צו עבודת השם, אבער נישט. דער טאטע איז געווען רעבע און דאס קינד אויך רעבע, פארוואס אז דער טאטע איז רעבע מוז זיין דאס קינד רעבע, און פארוואס אז דער טאטע איז געווען א דאקטער און דאס קינד איז נישט קיין דאקטער, פארוואס? דער תירוץ איז, ווייל דער אייבערשטער וויל עפעס פון א רעבע און פון א מנהיג, נישט סתם אז ער זאל מאכן פרנסה און רייטן אויף כלל ישראל. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א איד וואס ער איז מיך מורא'דיג מצער, עטס מיינסט אז איך זאג א שיעור און ס'איז אפגעזאגט? עטס ווייסט וואס איך באצאל א פרייז? מענטשן קאלן אריין, חוץ דעם מ'שעלט און מ'בענטשט, דאס באדערט מיך שוין נישט, אבער מענטשן זאגן ס'קען נישט זיין, ביסט א ליגנער, באקסט מעשות. קאלט מיך אן דא א איד פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן און זאגט האסט דערציילט א מעשה אין סאטמאר, ס'איז געווען יום כיפור ביינאכט און מ'האט געטאטשט א בחור אין בית כסא, און אין בית מדרש טאטשט זיך איינער דעם צווייטן. ביסט משוגע זאגט ער, ס'איז דאך א יום הדין, מ'האט דאך מורא. זאג איך דעם איד. דערמאן דיך צוואנציג יאר צוריק צו דו האסט מורא געהאט, וועסטו זען דו האסט אויך נישט מורא געהאט. נאר לאמיר זאגן ביסט יא געווען אן ערליכער. ווייסט? אויף דער עלטער קומען זיי אלע, ווערן זיי אלע פרום. אבער לאמיר זאגן דו ביסט יא געווען אן ערליכער. וויל איך דיר זאגן, ס'איז דא יעצט אין דף יומי געווען פאר צוויי דריי וואכן צוריק, איז געווען אזוי, דף ו' עמוד ב' אין מסכת סוטה. די גמרא רעדט דא, טאמער מ'האט שוין געמאכט. האט מקדש געווען די מנחה אין א כלי שרת, וואס מען טוט טאמער סקומט ארויס אז מען גייט איר נישט געבן צו טרינקען די מים המאררים, זאגט דארט די גמרא אז כדי מען זאל נישט מוציא זיין לעז אויפן מים המאררים, איז דא א גאנצע אריכות דארטן וואס מען דארף טון, זאגט יעצט דא די גמרא, ווען שמועסט זיך אז ס'איז געקומען די עדות? פאר מ'האט עס מקדי מקדש געווען, דאך ס'קען קדושה טעות, איך מיין גייט עס ארויס אויף חולין, נאר ס'דאך מ'איז דאך שמועסן נאכדעם ווען מ'האט שוין געמאכט, מ'האט עס מקדיש געווען צום כלי שרת. איז טאמער עסטו זאגן אז די מים איז בודקין אותה, זעהן מיר דאך אז מ'קען דאס מקדש זיין און מקריב זיין, און טאמער מ'האט עס מקדש געווען פון פריער איז עס ווייטער הייליג, און וועגן דעם מוז מען די מנחה פארברענען,

זי האט מזנה געווען אין די עזרה ער דער איד האלט אז מ'קען נישט מאכן קיין זנות אין סאטמארע בית מדרש ווייל ס'איז יום כיפור קען מען אין טוילעט נישט מאכן זנות אדער אפילו אין בית מדרש ניין אין די עזרה האט מען אויך דאס געקענט מאכן דכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש מ'האט עס טאקע גוט מקדיש געווען די מנחה נאר וואס נאר נאכדעם ווען מ'האט עס מקדש געווען איז ער געגאנגען אין די עזרה האט זי אויך געטוהן א מעשה זנות. מתקיף לה רב משרשיא, פרעגט רב משרשיא והלא פרחי כהונה מלוין אותה, די פרחי כהונה האבן דאך איר באגלייט ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז זי זאל אנטלויפן, זיי האבן נישט געהאט קיין פאליס פאר דעם, איז די פרחי כהונה האבן זי באגלייט. יעצט די שאלה איז ווער הייסט פרחי כהונה, צו מיינט מען דאס טאקע אנדערעידזשד פרחי כהונה, צו מיינט מען ניין פרחי כהונה מיינט מען די יונגערערע כהנים איז צוואנציג יאר דרייסיג יאר אלט, דאס ווייס איך נישט פונקטליך. די פרחי כהונה האבן זי באגלייט און געוואטשט אויף איר, איז במילא אז די פרחי כהונה האבן איר געוואטשט, וויאזוי האט זי געקענט מזנה זיין, ענטפערט די גמרא, שזינתה מפרחי כהונה עצמן, הערט א מעשה, קומט דא א פרוי מען גייט זי הרג'ענען, מען גייט זי געבן מים המאררים, מען זעט התגלות השם די גאנצע צייט, זי קומט אין די עזרה גייט זי און זי איז מזנה, און מיט וועם? מיט איינע פון די פרחי כהונה ווער ס'וואטשט איר אז זי זאל נישט אנטלויפן, איר הערט? און ס'איז פונקט אזוי ווי די עה די משמרת הצניעות וואס איז דא געווען אלע יארן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק, זיי די גרעסטע חזירים האבן געוואטשט אז מ'זאל נישט מזנה זיין. ס'מורא'דיג! יעצט לאמיר גיין ווייטער. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אביסל אנדערש, כגון שנצטר נצטרכה לנקביה, זי האט געדארפט גיין אין טוילעט, איז ממילא דאטו פרחי כהונה בכיפה תליא ליה, זיי האבן איר דען אנגעכאפט ביים קאפ זאל נישט אנטלויפן, זענען געגאנגען נאנט צו איר אז זי אנטלויפט זאל מען זי קענען כאפן, איז בקיצור. הערט וואס דא טוט זיך א מעשה, א שיינע מעשה, זאג איך פאר דעם איד, ווען דו עסט פארשטיין די גמרא, עסטו פארשטיין אז פון ווען דער אייבערשטער האט אריין געגעבן א סעקס דרייוו אין א מענטש, ער זאל טון דערמיט גוטע זאכן, ער זאל האבן קינדער צו כדומה, זאלסטו געדענקען, פון דעמאלטס איז קיינער נישט זיכער. קומט דא א זונה, וואס ס'גייט אראפפאלן איר בויך, גייט געשען ניסים וואס אזאנס איז נאכנישט געווען. אונז האבן מיר זוכה געווען ווייל אברהם אבינו איז געגאנגען אליינס יקח נא מעט מים ער האט אליינס גענומען די וואסער און האבן מיר זוכה געווען צו די בדיקת סוטה און די גייט פרחי כהונה וואס זיי געבן אכטונג אויף איר אז זי זאל נישט אנטלויפן און זענען מזנה מיט איר אין די עזרה זאג איך דעם איד פיגער איט אוט. יעצט אז מ'רעדט שוין פון יום כיפור וויל איך זאגן נאך א זאך, ווען איז געווען די מעשה ווען האט זיך אנגעהויבן די מלחמה פון די חשמונאים, איז די גמרא זאגט דא אז ווען איינער רעדט אויף אראמיש זענען די מלאכי השרת נישט נזקק אויסצוהערן, שאין מלאכי השרת מכירים בלשון אראמיש, זיי קענען נישט אראמיש, פרעגט די גמרא א קשיא, אונז ווייס מיר יוחנן כהן גדול זאגט די תוספתא אין פרק י"ג, שמע בת קול מבית קדשי קדשים שהוא אומר ס'האט געזאגט נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטיוכיא אז די פרחי כהונה די יונגע חברה וואס זענען געגאנגען מלחמה האלטן אינאיינעם מיט די חשמונאים זענען געגאנגען מלחמה האלטן מיט די יוונים איז געווען פאר יום כיפור, ערב יום כיפור, ונלחמו ביום הכיפורים, זיי האבן מלחמה געהאלטן אין יום כיפור, ושמע יוחנן בת קול, און יוחנן איז געווען אין קדשי קדשים האט ער געהערט א בת קול כשהוא עובד עבודת יום הכיפורים, האט ער געהערט אז די אידן גייען געווינען די מלחמה, קעגן די יוונים, סאו בקיצור דאס איז אויך די פרחי כהונה זענען געגאנגען מלחמה האלטן. אסאך מאל זענען זיי געווען וואויל, און אמאל האבן זיי געטראפן אזוינע, זענען זיי נעבעך פארשלעפט געווארן. דא זארגט זיך דער איד אז אין סאטמארע בית מדרש קען עס נישט פאסירן, ס'קען פאסירן אין בית המקדש אויך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'ווערט געברענגט אין אז אפאר ספרים האב איך געזען זיי ברענגען צו אז אין די משנה ווערט בכלל נישט דערמאנט פון די גאנצע מלחמה, קודם אין בבלי ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט די מלחמה, נאר ס'ווערט נישט דערמאנט חשמונאים און ס'ווערט נישט דערמאנט די גאנצע זאך. גמרא רעדט מסכת שבת אין וועלכע אויל מען מעג צינדן וועלכע מען טאר נישט געבט די גמרא א זאג אז דאס וואס מען מעג צינדן אום שבת און וועלכע מען מעג צינדן אין חנוכה. פרעגט די גמרא מאי חנוכה עפעס אזוי אין די זייט ביי די וועי מאי חנוכה זאגט די גמרא אז די יוונים זענען אריין אין היכל און זיי האבן מטמא געווען און געקומען די חשמונאים זיי האבן זיך געשלאגן און זיי האבן געוואונען. איז דא וואס זיי האלטן אז דעריבער רבינו הקדוש האט נישט געשטעלט די גאנצע מעשה נישט פון די מלחמה און אויכעט נישט פון דעם אז ס'איז געווען אזאלכע גרויסע ניסים מיט אלעם ווייל רבינו הקדוש האט דאך געווען מזרע דוד איז ער געווען פון דוד המלך'ס משפחה דאס איז מלכות און אזוי ווי זיי האבן עובר געווען אויף לא יסור שבט מיהודה האט רבינו הקדוש עס נישט געוואלט דערמאנען ס'נאר דערמאנט ביי קראה אויב טוט עס די חזל דערמאנען אין די גמרא אזוי דא ספרים וואס זיי ברענגען. למעשה צוריק קומען צו אונזער שמועס קומען רעבעס און לאזן איבער צוואה מען מוז זייערע קינדער ה מאכן רעבע איך פארשטיי ווילסטע מאכן א רעבע יא נאו פראבלעם מען קען זיצן אויבן אן די קי קען עסן די קי קען זיך שאקלען די קי קען זאגן תורה אבער אז דו מאכסט אים פאר א רעבע און זיין מיין מיינונג ווערט א מיינונג און אז ער האט א מיינונג אז אן איסור איז נישט קיין איסור זעמער דאך אויף גרויסע צרות. איז אזוי ווי דער רמבן זאגט, די גרויסע זכותים פון די גרויסע צדיקים זענען זיי נישט בייגעשטאנען ווייל זיי האבן פארפירט כלל ישראל, און אין די גרויסע הייליגע שילן דעם גרעסטן טאג פון יאר יום כיפור, איטס אלל די סעים, יו העוו טו וואטש אוט אלל די טיים פאר יור טשילדרען. דאס וואס דער שטיין האט זיך געמאכט פאר א מיידל, דאס איז אויכעט א מורא'דיגע קליפה וואס אונז דארף מען מלחמה האלטן חנוכה, איך האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אינעם שיעור, אז יעפת האט געהאט זיבן זין, דער פערדער זון איז געווען יוון. יעצט, נח האט זיי געבענטשט האט ער געזאגט יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם, יפת איז געווען שיין, האט ער געזאגט אז די שיינקייט פון יפת זאל זיין אין אוהל פון שם. יעצט דער סרול אברהם שטיין האט זיך געמאכט פאר א מיידל, א מיידל איז שיין, אויף א מיידל קוקט מען, אויף א זכר קוקט מען נישט, נאר די וואס זענען משוגע זיי ווערן זענען געי, אבער נארמאל קוקט מען אויף א מיידל, סא בקיצור. דעיס איז געווען די קליפות פון יוון אז מ'האט זיך געמאכט פאר מיידלעך, מ'האט זיך געמאכט שיין, און דעיס מוז מיר אונז אונטער ברענגען, אונז מוז מיר די גאנצע משפחה מחרים זיין פון כלל ישראל, ווייל א משפחה וואס איז דא איין מוכס כולם מוכסין, און ס'איז א רבנישע משפחה, איטס טו בעד. שטעל דיר פאר אז מענדל שטיין זאל צוואה לאזן אז זיין זון צו זיין טאכטער, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז, א יונגל צו א מיידל, זאל ווערן רב, זאל ווערן. פאלטיטשענער רב, שטעל דיר פאר ווי אונז אמיר האלטן, דאס יונגל, דאס מיידל, שרייבט אין אלע בלאגס אינווייט אלע היימישע מענטשן זאלן קומען צו איר אויף שבת, איך קען פירן א טיש, איך קען שיין זינגען. כל מקדש אויפן פלאטיטשענער נוסח, מען דארף עס מגנה זיין ווייל ס'האט געמאכט א חורבן אין כלל ישראל. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין רוקח דער. ספר חסידים זאגט אויפן רוקח שכל דבריו דברי קבלה, דאס גייט מקובל אדער פון אליהו הנביא אדער פון אנדערע צדיקים וואס זענען געקומען פון גן עדן און זיי האבן מיט אים געלערנט, דער רוקח האט אין מקוואות אויכעט ביי די צינורות און מען געבט זייער אבאכט ס'זאל נישט זיין קיין שום חקיקות, מען האט מורא פארן רוקח שכל דבריו דברי קבלה, עניוועי דער הייליגער רוקח זאגט א מורא'דיגע זאך. אז אידישע טעכטער, מען האט נישט געוואלט זיי זאלן גיין אין מקווה, די יוונים האבן נישט געוואלט זיי זאלן גיין אין מקווה, ווייל זיי האבן געוואוסט אן א מקווה וועט נישט בלייבן קיין כלל ישראל, כ'האב ענק געזאגט, איך בין אן עדות אויף א קהילה וואס כ'האב עס געזען, ס'איז געווען פיר פינעף הונדערט מענטשן מתפללים דארט, די מקווה איז נישט געווען כשר ווייל יענער האט קיינמאל נישט געעפנט השקה, ווייל דער העלמעצער רב האט געזאגט ס'א דברי חיים'ס מקווה, איינס זאל זיין אויף איינס צוגעמאכט, האט זיך איהם צוגעדאכט ביידע זאל זיין צוגעמאכט. און די מקווה האט זיך אזוי צוצוברעקלט ס'איז נישט געבליבן איין איד דארטן, ביז איין איד, דער לעצטער איד, האט פארקויפט די שול מיט די מקווה פאר א גלח, און דער גלח קומט מיך פרעגן צו איך ברויך האבן דעם בנין פון די מקווה ווייל ער ברויך עס נישט האבן, ווייל די גלחים האבן אויכעט אזא זאך אז זיי וואשן אפ דעם מענטש, זיי הייליגן אים. זיי מאכן אים טמא מיט זייער אמונה טפלה, אבער זיי נוצן וואסער, סינק וואסער, ס'הייסט בעפטיזעם. בקיצור, ברויך ער עס נישט האבן, זאג איך אים איך ברויך עס אויך נישט, ווייל איך בין געקומען צו באקוקן די מקווה, זאגט ער שוין נישט דא קיין קהילה, איך דער גלח פירט שוין נישט, די שול איז שוין געווארן א קירכע. עניוועי. למעשה איז ווערט געברענגט דארטן אין דעם ספר רוקח אז נאכדעם וואס די אידישע קינדערלעך האבן זיך מוסר נפש געווען אויף. טהרת המשפחה, האט דער אייבערשטער באשאפן ביי יעדן איינעם ביי זיך אין הויז א אייגענע מקווה, א מורא'דיגע זאך, ס'איז נישט געווען מען מעיד, ס'האט דער אייבערשטער געמאכט, ס'איז א גאנצע שאלה ביי די בארה של מרים, ס'איז געווען מטלטל, איז דאך עס געווען א כלי, זאגט די גמרא מסכת שבת, אזוי ווי על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, הייסט עס אזוי ווי דארט איז די קביעות, ס'איז מורא'דיג. הייליגע זאכן ס'איז מורא'דיג. אבער איך האב אמאל געזאגט, וואס האט דער אייבערשטער געדארפט יעדן באשאפן א עקסטערע מקווה? האט דאך געקענט באשאפן איין גרויסע מקווה אין יעדע געגנט. די תירוץ איז קודם כל ווייל יעדער האט עקסטערע חומרות, האט דער אייבערשטער געוואלט יעדער זאל האבן לויט זיינע חומרות. אבער עס איז נישט אינגאנצן אויסגעהאלטן דער דרש, ווייל א מעיין האט נישט קיין שום מין חומרות, אלעס איז כשר. ס'איז כשר ווייניגער פון פערציג סאה, ס'איז כשר לכל הדעות. אבער ס'איז דאך דא חומרות דא און דארטן. עניוועי, קיצור דער אייבערשטער האט באשאפן יעדן א מקווה. יעצט איך רעד דערפון באריכות, אידישע טעכטער, עטס דארפט זייער שטארק געווארנט זיין, ס'דא יעצט א מעשה אין ארץ ישראל, א מורא'דיגע מעשה, וואס א פרוי באקלאגט זיך אז זי האט נישט געוואלט וואוינען מיט איר מאן ווען זי איז א נידה, און ער האט איר געצווינגען, און ער פלעגט איר אנטון גרויסע צרות, ענדליך איז זי געגאנגען צו די משטרה, און למעשה האט די משטרה גענומען דעם יונגערמאן אהער, איז געגאנגען טוביה חטא זונטאג מאנטאג האט איר געלאזט רופן אז וואס הייסט מען טאר נישט גיין צו די משטרה, טוביה חטא זונטאג מאנטאג האט יעצט דורך געמאכט אין די בגץ א קעיס, ס'איז געווען עפעס א הכשר זאך וואס ס'איז געווען א קאנפליקט אוו אינטערעסט צווישן די עדה החרדית און צווישן די רבנות, און די בגץ האט געפסקנט לטובת די עדה החרדית, למעשה וויל איך פארשטיין וויאזוי זענט עטס אנגעקומען דארט, עטס האטס גערופן די רבנות נישט די רבנות האט ענק גערופן? צו דעם בגץ, נאר וואו נישט איך מעג און עטס טארטס נישט, כ'האב ענק שוין געזאגט, די תורה איז היינט אזא דזשאוק, ליידער חס ושלום, מען קוקט אן, דער רב מעג און איך טאר נישט, ביידע געגאנגען צום בגץ, די פארוואס זאל איינער זאל מיין לעבן נישט גיין צום בגץ, עניוועי, איז למעשה די משטרה זאגט אז מען מוז זיך גט'ן, ס'איז שוין דא קאורט הירינגס, טוביה חטא זונטאג מאנטאג זאגט מען זאל ארויס גיין פון קאורט, האב איך באפוילן אזא מעסעדזש, געב דער פרוי א גט, באפריי זי מיט העלפט פון די דירה, גייט זי גערן ארויס פון קאורט. זי זוכט דא גארנישט, זי זאגט, ער פלעגט איר געבן מכות רצח אז זי האט אים נישט געוואלט געבן תשמיש. פרעגט מיך איינער פון וואו ווייסטו ס'איז אמת? זאג איך אים לאמיר זאגן ס'איז נישט אמת, אז א פרוי האלט שוין דארט אז זי קען אזאנס טון פארן מאן, דארף ער עניוועי פטור ווערן פון איר. און דאס וואס איך וויל ענק אויסלערנען, כ'האב עס געזאגט ביי א פאריגע וואכעדיגן שיעור אויכעט, פרויען טייערע יור נאט סלעיווס ענד יור נאט סעקס פריקס פאר יור האסבענד איף יו אר נאט אפ טו פאר, ווען דו ביסט הונדערט פראצענט ריין, דו האסט נישט קיין יום הוסת, ביסט נאכנישט אין די גוסטע, יו ה, מוזטו דיך דורך קומען מיט דיין מאן, ער טאר דיך נישט רעיפן, רעיפן אן אייגענע פרוי איז די זעלבע ווי צו רעיפן א פרעמדע פרוי, אז זי זאגט איים נאט אין די מוד, קודם על פי הלכה איז עס נישט אויסגעהאלטן, די גמרא זאגט מען איינער מאכט חתונה זיין טאכטער פאר אן עם הארץ איז אזוי ווי ער טוט זי בינדן און ער לייגט זי פאר א לייב. פארוואס פאר א לייב? ווייל א לייב איז דורס און בועל, ער קוקט נישט יענער יא דערביי יענער נישט דערביי, ער כאפט און רייסט און געבט זיך נאך זיינע תאוות און ער גייט זיך ווייטער. דאס איז ווען זי איז ריין. טאמער זי האט נאך הלכה'דיגע פראבלעמען און דו זאגסט ביסט אן ערליכער איד, איז טארסטו דאס נישט צולאזן. און ס'איז דא זייער אסאך פרויען וואס זענען קאמען אפ, זיי האבן פראבלעמען אז די מענער וואוינען נישט ווי מ'דארף און נישט וויאזוי מ'דארף, און זייער אסאך זאכן איז דא פראבלעמען. זי זאגט זי וויל נישט דאס מין ער זאגט ער וויל יא, איז וואס איז די סוף פון די אלע זאכן? זאג איך זיי אלע עטס מוזטס גיין פאר העלפ, ווייל אפילו ווען ס'איז נישט אסור על פי תורה, כ'מיין דו ווייסט נאך נישט וואס איז אסור און וואס נישט, לא תשקצו איז אויכעט א געפערליכע לאו אין די תורה, נאר אפילו ווען ס'איז נישט אסור על פי תורה, און אז ס'קומט צו צו זרע לבטלה איז עס אויכעט א געוואלטיגע איסור פון די גרעסטע עבירות אין די תורה. נאר אפילו ווען ס'קומט נישט צו צו די אלע זאכן, איך קען נישט דא מסביר זיין באריכות די זאכן וואס מען רעדט צו און וואס מען דערציילט, אבער למעשה איף יו דאונט פיל קאמפארטעבל נישט זיין סעקס סלעיוו און טו עס נישט, און אויב דאס איז דער איינציגער וועג וואס ער מוז און ער קען נישט באקומען העלפ, דו גייסט פאר העלפ און דו זעסט אז ס'העלפט נישט, דען אבוויעסלי הי איז נאט פאר יו, ער זאל זיך טרעפן אזא וואס מין, אזא איינע וואס זי וויל דעם מין וועג און דעם סטייל אוו לייף, קוק דא האסטו. דו דא מענדלשטיין'ס זון וואס ער האט א וועג וואס ער וויל זיך מאכן פאר א מיידל, יעדער האט זיך משוגעת'ן, סאו זאל ער גיין אין א משוגעים הויז, אדער גיין פאר העלפ פאר ער האט עס געטוהן דער משוגענער. מען מוז גיין פאר העלפ, ווען מען זעהט העלפ העלפט נישט דארף מען זיך זיכער גט'ן, ביקאוז מען קען נישט פייניגן א מענטש. און ליידער גאטס איז דא אסאך פרויען וואס זי געבן נישט פארן מאן כל הצטרכותו, יונגעלייט וויינען ווי די בינען, זי איז שוין מיד, זי האט געהאט א בעיבי, ס'אינטערעסירט זי שוין נישט, ס'איז דא קאלד בלאדעד פיפל אויכעט, די גמרא זאגט אז אחאב איז געווען א איש מצונן, האט אים זיין פרוי אויסגעשניטן א פיגורין פון א נאקעטע שיקסע, און דאס איז געגאנגען מיט זיין וואגן די גאנצע צייט ס'זאל אים האלטן ווארעם. למעשה, ס'איז דא אסאך פראבלעמס און מען דארף ארבעטן, קען נישט זאגן איי וואנט מיי וועי, און די פרוי אין ארץ ישראל האט געטון א חכמה, זי האט געדאמפט די מאן, און זי איז געגאנגען צו די פאליס, יעצט איז דא הלכות אז א פרוי טאר נישט טון קיין מלאכה ווען די לעכט ברענען, שאף הן היו באותו הנס, תוס' ברענגט שאף הן היו באותו הנס, אין מסכת חגיגה זאגט ער שאף הן היו באותו הנס, אז זיי זענען גאר געווען דער גורם פונעם נס, ווען נישט די מסירות נפש פון א העלדישע פרוי. די טאכטער פון כהן גדול, שטעל דיר פאר וואס וואלט געווען א מהפכת עולמות, זי האט געזאגט זי גייט זיך מוסר נפש זיין, זי איז געווען די טאכטער פון כהן גדול, און זי האט דעם הגמון אריינגענומען, זי האט אים אנגעטרינקען און אפגעהאקט דעם קאפ, יעצט הלכה'דיג שמועסן, ווען א גוי וואוינט דארטן מיט א אידישע טאכטער פאר די חתונה, איז טאמער ס'איז נבעלה לפסול לה דעמאלטס טוט ער איר מאכן א חללה פאר די כהונה, קומט אויס אז זי האט זיך מוסר נפש געווען פשוט ווייל ווען נישט איר וואלט נישט געווען מער קיין כהנים אויך נישט ווייל ער דער הגמון האט דאך געוואוינט מיט יעדן מיידל, איר ווייסט וואסארא בראך דאס וואלט געווען, וואלסט נישט געהאט קיין כהן, וואלסט נישט געהאט קיין כהן גדול, וואלסט יעדן אפגעהארגעט. אן אשת ישראל אז מ'איז מאנס. אויך. און זי איז אַן אשת איש, איז אויך מותר לבעל. אַ פּניה וואָס איז מזנה, אפילו לפּסול לה, איז מותר פאַר אַ ישראל. אַ פּניה וואָס איז נבעלה לפּסול לה, למשל צו אַ גוי, ווערט דאָך אַ חללה און זי ווערט פּסול פאַר אַ כהן. איז וויבאַלד דער הגמון האָט דאָך געוואָלט וואוינען מיט אַלע אידישע מיידלעך, זענען זיי דאָך אַלע געוואָרן חללות און זי איז געווען פּסול לכהונה. איז למעשה ס'איז א גאנץ אריכות אין די מסכת כתובות דף ק, ק א, ק ב, דארטן רעדט מען פון די סוגיא פון רוב וקרוב, על כל פנים, קודם האט זי געראטעוועט איר שבט אויכעט, נאר זי האט אינאיינוועגס מיט געראטעוועט כלל ישראל. יעצט, אונז געפין מיר א מורא'דיגע זאך ביי חנוכה, געפין מיר א זאך וואס אונז געפין מיר אין ערגעץ נישט, ס'איז דא מהדרין און מהדרין מן המהדרין, יעצט האבן מיר עס אויך ביי טשיז, האבן מיר דאך דא פון מהדרין טשיז, מחמירים איז געווען אמאל, ביי חנוכה איז דא מהדרין מהדרין מן המהדרין, פארוואס? אין אמת'ן. ווען גאנץ כלל ישראל איז טמא, קען מען מקריב זיין קרבנות בטומאה, מען קען צינדן לעכט בטומאה. נאר זיי האבן נישט געוואלט אז דער יסוד פון חינוך זאל זיין בטומאה, האבן זיי געווארט, און דער אייבערשטער האט זיי געמאכט א נס, ער האט מיטגעארבעט מיט זיי. ממילא איז געבליבן די מצוה פון הדלקת נר חנוכה מהדרין ומהדרין מן המהדרין, ס'טייטש אזוי, פון נר חנוכה קענסטו ארויסנעמען די גרעסטע גליק און די גרעסטע השפעות, און דו קענסט אזוי גרויס און חשוב זיין ביים אייבערשטן, פונקט ווי דער כהן גדול אין בית המקדש ווען דער בית המקדש איז געשטאנען, און פונקט ווי דער כהן גדול יעצט איז מקריב אין הימל קרבנות און ער צינדט אן די מנורה. כידוע די דברי חיים פלעגט עסן דעם כזית מצה ס'האט אים גערינען שמאלץ, האט ער געזאגט אז די צדיקים באקומען א כזית פון קרבן פסח בזמן הזה אויך. איז קענסטו זיין צו ביי די מדריגה, און טאמער ווילסטו נישט אריינלייגן עפערט ביסטו נאר מהדרין, קענסט טון א טובה פאר דיר, טוסט א טובה פאר דיין פעמילי, דו צינדסט א לעכט, אבער מען קען זיך אויפארבעטן מהדרין מן המהדרין, און דאס איז זייער וויכטיג. יעצט כ'האב ענק פריער געזאגט אז יעדע פרוי האט באקומען א מקווה פאר זיך עקסטער, קודם כל, וועגן צניעות איז עס מורא'דיג וויכטיג, ווייל ווען ס'וואלט געווען דארטן אזא סרול אברהם שטיין און ער וואלט געווען ער האט זיך וואלט זיך געמאכט פאר א נקבה און ס'איז דא איין גרויסע מקווה, ווי וויאזוי וואלט ער געקענט גיין אין א פרויען מקווה? איז במילא איז עס זייער צניעות'דיג ווען פרויען האבן אן עקסטערע מקווה. און לאידך גיסא, ביי די מענער שטייט אינגאנצן נישט אז דער אייבערשטער האט זיי געמאכט א מקווה, נאר ביי די פרויען, אזוי זאגט די רוקח, ווייל מענער דארפן נישט קיין מקווה, נאר וואס, ס'איז צניעות'דיג יעדער עקסטער. טאמער גייען מער ווי איין מאן אין מקווה, איז עס א חזר'שטאל. שומר אמונים זאגט איין הסתכלות אסור אויף א נאקעטן גוף קען נישט אפוואשן טויזענט מקוואות סגעווען אמאל א איד אין בעלז סגעווען בעלזער רב'ס א אונטער שמש איז בקיצור האט האט מען אנגעטראגן עפעס א שידוך בקיצור האט ער געזאגט פארן בעלזער רב אז ער וויל נישט דעם איד ווייל דער איד איז מוכה שחין אויפן גוף פרעגט ער פון וואנעט ווייסט ער האט עפעס אזעלכע אויפן גוף, פרעגט ער פון וואנעט ווייסט ער, זאגט ער רבי איך גיי דאך אין מקווה מיט אים איך זע אים, האט בעלזער רב אנגעהויבן צו שרייען וואס? מ'קוקט אויף יענעם ווען מען גייט אין מקווה? דאס איז שוין בעלזער רב? נו, איז קען מען גיין אין א פרייוועט מקווה? איז זייער גוט, קען מען נישט גיין? גייט מען נישט, נעמט מען א שאוער אינדערהיים. יעצט דער אור חנוכה דאס איז דער אור ש פון משיח, דאס איז שוין ויהי ביום השמיני. אונז לייד מיר אין גלות ווייל אונז דארף מיר ארויס נעמען ניצוצין, נישט חלילה אריין לייגן ניצוצין, ליידער לייגן מיר אונז מער אריין ווי מען נעמט ארויס. ס'שטייט ביי רבקה אמנו זי האט געזאגט שני גוים בבטנך האט מען איר געזאגט, קודם האט זי געשריגן למה זה אנכי דארף איך דאס האבן, יעקב אבינו גייט ארויס ביי א בית מדרש עשו ביי א קירכע, האט מען איר געזאגט שני גוים בבטנך, זאגט רש"י דאס איז אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שלחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ס'דא א מורא'דיגע טייטש, וואס איז די פשט דערפון? וואס איז ער בארואיגט געווארן? נאר ס'איז ידוע אז רבינו הקדוש איז זיין מאמע האט אים גע'מל'עט, און דער קעניג איז געוואויר געווארן און האט זיך געלאזט רופן רבי'ן, דאס הייסט רבי'ס טאטע מאמע, אויף דעם וועג זענען זיי איינגעשטאנען אין א פלאץ, און די אינקיפער האט געזען אזא שיינע בעבי, האט מורא געהאט אז מ'וועט הרג'ענען דאס קינד, האט זי געזאגט הער אויס מיר איז אויך געבוירן א קינד, לאמיר טוישן קינדער, אזוי ברענגט דער ירושלמי. אין מסכת עבודה זרה איז עס אין תוספות דף י"ט עמוד ב', האבן זיי געטוישט די בעיביס און זענען געפארן דארטן אויף רוים, בקיצור דער קעניג האט געזען ס'איז נישט געמל'עט, האט ער געזאגט פאר דעם פרץ, דו ליגנער דו האסט מיך אויסגעפאפט, ענטפערט אים דער פרץ, אזוי זאגט דער ירושלמי, ער איז יא געווען געמל'עט. איי פארוואס איז ער יעצט נישט גע'מל'עט? ווייל די אידן לעבן פון ניסים. רבותי אונז לעב מיר פון ניסים. יעדער וויל אונז איינשלינגען אונז זעמיר נאך דא. איז פארוואס איז ער בארואיגט געווארן? ווייל דער ירושלמי ברענגט פון דעם וואס די מאמע פון רבי'ן האט געגעבן פאר אנטונינוס'ן אויפן וועג צו זייגן פון א כשר'ע מאמען כשר'ע מילך, דאס האט אים אריינגעברענגט הרהורי תשובה, איך געדענק אונז האמיר דא געהאט אין אמעריקע ענפעמיל אייסאמיל, ס'איז געווען חלב עכו"ם, בין איך אריינגעגאנגען אמאל צו א גרויסן רב, איך האב אים געזאגט ווי לאזט מען קינדער טרינקען אזא טרייפענע מילך, האט ער זיך אנגערופן דאס איז דאך נאר קינדער! האב איך אים געזאגט, דו ווייסט פון דעם ירושלמי איין מאל צו צוויי מאל וואס מען האט געגעבן צו זייגן פאר עשו'ן, אנטונינוס איז עשו, מען האט געגעבן פאר עשו'ן צו זייגן, איז ער געווארן רבי'ס שקלאף, ער האט זיך אראפגעבויגן אויף דער ערד און געזאגט פאר רבי'ן, טרעט אויף מיר ארויף אז זאלסט קענען ארויפגיין אויף דיין בעט. סא יעצט איז אויך א זמן וואס מען דארף זיך אביסל מיט די הכשרים, רבותי עס איז נישט דא קיין כשר פלייש, ס'איז נישט דא גארנישט כשר, אלעס איז טריפה. איז א רבקה האט געזעהן אז אין עשו'ן איז דא גרויסע ניצוצים וואס מען דארף מעלה זיין אנטונינוס ורבי זיי זענען געווען שפעטער די בעסטע ידידים און אנטונינוס האט זיך מגייר געווען איז זי בארואיגט געווארן זי איז בארואיגט געווארן ווייל דאס איז א געוואלטיגער עולם וואס מען דארף אלעס מברר זיין און וויאזוי די בירורים גייען ווייסט מען נישט. שטייט אויך ביי יעקב אבינו ויירא ויצר, ויירא האט מורא געהאט אז ער זאל נישט געהארגעט ווערן, ויצר שמא יהרוג את אחרים, פארוואס שטייט נישט שמא יהרוג את עשו? וואס עפעס את אחרים, נאר די ווארט פון אחרים איז ר' מאיר, די גמרא זאגט ר' מאיר האט געהייסן אחרים אבער מ'האט נישט נאכגעזאגט אין זיין נאמען ווייל זיין רבי איז נישט געווען תוכו כברו האט מען נאר נאכגעזאגט. און עס האט געהייסן אחרים, איז למעשה האט ער מורא געהאט ער וועט הרג'ענען ר' מאיר, ווייל ר' מאיר איז אויך געווען אריין געפאלן צווישן די קליפות, זיין נשמה, נירון קיסר, האט זיך מגייר געווען, ער האט געזען אז ס'גייט זיין א מלחמה, און ער איז געווען דער קייזער, גייט ער צו צו א יונגעלע פסוק לי פסוקך, זאגט ער אים א פסוק אז דער אייבערשטער גייט חרוב מאכן ירושלים, אבער ווער עס וועט עס טון דעם וועט ער באצאלן. רופט ער א צווייטע אינגעלע זאגט ער אים אויך די זעלבע זאך, א דריטער, א פערטער, יעדער האט געזאגט אן אנדערן פסוק. זאגט ער רבונו של עולם וואס ווילסטו? דו ווילסט חרוב מאכן ירושלים? דו ווילסט איך זאל זיין דער שבת גוי? נאו וועי, דו איט יורסעלף! און ער איז אנטלאפן ער האט איבערגעלאזט. זיינע מלוכישע קליידער און האט זיך מגייר געווען. ווער איז פון אים ארויסגעקומען? ר' מאיר. דער אייבערשטער האט געהאט די ניצוץ פון ר' מאיר דארט באהאלטן ביי עשו. איז ויצר יעקב אבינו האט וויי געטון, וויי געטון, שלא יהרוג את אחרים, מען וואלט געקענט הרג'נען עשו'ן, מען הרג'ט אראפ ר' מאיר אויך, וואלט מען נישט געהאט קיין תלמוד בבלי. ס'איז א צייט וואס מען טוט ארויסנעמען. אלע ניצוצות קדושה, עס איז שוין די לעצטע בירור, און ליידער פאלט פון אונז אויך אוועק, און אונז דארף מיר זיך זען צו האלטן, און בעטן דעם אייבערשטן, אז אין דעם ויהי ביום השמיני, און דאס מיינט ווען משיח העט קומען, דער נר חנוכה, ברענגט אראפ דעם אור, נישט פון שבעת ימי הבנין, שוין פון ויהי ביום השמיני איז שוין נאכדעם ווען משיח העט שוין אויסלייזן אידן, און ס'העט אים שוין זיין בעסער, ווייל ס'העט זיין ומלאה הארץ דעה את השם. איז במילא בעט מען דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, וועסט דאך גארנישט האבן אז אונז גיימער ארויספאלן, אונז זעמער דא מברר צו זיין די ניצוצות פון עשו און פון אדום, און אז אונז גיימער ארויספאלן איז דאך גארנישט ווערט די גאנצע זאך, סאו בעט מען באשעפער זיסער, זע אונז זאלמער זיך קענען האלטן אונז און אונזערע קינדער און אונזערע אייניקלעך עד סוף כל הדורות, והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך, פינו ובפיות עמך בית ישראל, דער נר מיטן אור איז דאך מרומז אויף די תורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. יעצט אונז געפין מיר ביי משה רבינו ווען ער געהארגעט די מצרי שטייט ויפן כה וכה זאגט רשי ס'א לשון המדרש ער האט געקוקט אז פון אים גייט נישט ארויסקומען שוין קיין שום גוטע זאך. און ממילא האט ער אים געהארגעט, ווייל ווען נישט וואלט ער געמוזט ליידן פון אים, איי ער האט געהארגעט א איד איז אויך פארפאלן. וואס איך וויל יעצט אבער מסביר זיין איז זייער א וויכטיגע נקודה, מען רעדט דא פון מקווה, יא ס'איז זייער א הייליגע זאך מקווה, איך האב ענק שוין געזאגט אונז האמיר א שיינעם פראצענט פון אידישע טעכטער וואס זיי גייען נישט אין מקווה, און אונז האמיר אסאך אידישע טעכטער וואס זיי היטן נישט אפ ווי ס'דארף צו זיין הלכות נידה. און די גאנצע וועלט איז אין א חורבן, מען האט יעצט געטראפן, מען האט געוואלט אויפרייסן אן עירפארט אין איינע פון די קאמוניסטישע שטעט, ווייל זיי ווילן זיך צוריקשלאגן מיטן רוס, דער רוס האט אראפגעלאזט יעצט אזאלכע באמבעס אויף די אייסעס חברה אין סיריע, מען זעט אויף די קליפס אז זיי נוצן סאלפער, סאלפער דאס איז אזא זאך וואס נאכדעם וואס די באמבע קראכט אויס, צושיסט עס פייער און ס'שפריצט אזאלכע. פאלן, און ווען א מענטש, ווען ס'שטעכט אריין א מענטש ווערט ער געהארגעט, ס'פארברענט אים אינעווענדיג ארויס, ס'איז מורא'דיגע זאכן, ס'זעהט אויס אזוי ווי די מעשה וואס ס'איז געווען אין סדום, ס'איז געווען גופרית ומלח שריפה כל ארצה, דאס איז געווען סאלפער. ס'איז דא א אפמאך אין די יו ען אז מ'טאר עס נישט נוצן, אבער ער נוצט עס, ער לאכט פון די וועלט, ער האט געמאכט קארפעט באמבינג אויף אלע זיינע שונאים, ער לאכט פון יעדן, ער טוט וואס ער וויל. בקיצור צו לאנג קען מען נישט אזוי אנהאלטן, און די גאנצע וועלט איז געסטראשעט און ס'טוט זיך, אונז האף מיר יעדן טאג אז דאס איז חבלי משיח און משיח עט אונז שוין געבן א לייז אויס אינמיטן דעם גאנצן מלחמה עט משיח קומען און אידישע טעכטער, אויב אונז האף מיר אז משיח העט אונז אויסלייזן העט עס נאר זיין אין ענקער זכות, אנגעהויבן אין מצרים איז עס געווען אין זכות נשים צדקניות, ווען ס'איז געווען די מעשה פון פורים,

און אזוי איז געווען אין אסאך פלעצער ווען אידן זענען געווען אין גלות, אלץ איז געווען אין זכות נשים צדקניות. ווען ס'איז געווען די גירוש שפאניע, אז די נשים צדקניות האבן זיך געלאזט מוסר נפש זיין. די מענער, אזוי זאגט דער יעבץ, האבן געזאגט, מ'מיר האלטן שטילערהייט די תורה און מצוות, אבער מ'מיר מאכן שלום מיט די גוים. און נאכדעם איז נישט געבליבן פון זיי גארנישט. אויב אונז וויל מען משיח זאל אונז אויסלייזן, קוק מען אונז זייער שטארק ארויף אויף די אידישע טעכטער. און אונז בעט מען ענק, זאלטס זייער שטארק אפהיטן טהרת המשפחה, גיין אין מקווה, און אבאכט געבן אויף אלע הלכות ארום און ארום, אויף נגיעות, אויף חיבוק ונישוק, און אין דעם זכות העט אונז דער אייבישטער אויסלייזן, און טאמער האמער נישט דעם זכות, קען מיר חלילה אונטערגיין מיט די חבלי משיח. משיח העט קומען, נאר צו אונז מוז זיין א פארט of it, that's a big question mark, סא אז ס'קומט יעצט אזא הייליגער יום טוב, ווי חנוכה, לאמיר זיך אונטערנעמען מאכן פרויען גרופעס, מען זאל לערנען הלכות נגיעה, מען זאל לערנען הלכות הרחקה, מען זאל לערנען צו מאכן א הפסק טהרה, צו ציילן פינף און נאכדעם זיבן טאג, מאכן בדיקות אינדערפרי און ביינאכט, מאכן א מוך דחוק פאר מען הייבט אן די זיבן טאג, און נאכדעם חציצות, חפיפה, און די אלע הלכות דארף מען קענען, און נאכדעם זיך גיין טובל'ען, אין דעם זכות וועט משיח קומען, במהרה בימינו אמן.